בעזר השם יתברך, מסכת פסחים, דף פ א, מ'הייבט אן דף פ עמוד ב' אונטן, וטומאת תהום דזיבה לא מרצה, איז אזוי, אונז האמיר געזען נעכטן אין די משנה, דף פ עמוד ב', האט די משנה געזאגט, נטמא טומאת התהום הציץ מרצה, וואס טייטש אפילו בדרך כלל א מענטש וואס איז טמא טאר נישט מקריב זיין א קרבן פסח, און די זעלבע זאך האבן מיר געזען א נזיר וואס איז טמא טאר נישט ברענגען זיין קרבנות, פונדעסטוועגן, טאמער זענען טמא געווען מיט א טומאת תהום, איז דעמאלטס איז די ציץ מרצה, וואס טייטש זייער קרבנות זענען גוטע קרבנות, האמיר אויסגעשמועסט וואס איז דאס טומאת תהום, האמיר געזאגט טומאת תהום דאס איז אזא סארט טומאה וואס קיינער אין די וועלט ווייסט נישט אז די טומאה עקזיסטירט, למשל טאמער ס'איז באגראבן א מענטש אונטער א בנין וואס קיינער האט נישט געוואוסט אז די מת ליגט דארט, איז דא א ספעציעלע הלכה למשה מסיני, סיי ביי קרבן פסח און סיי ביי א קרבן נזיר, דאס טייטש ביי א נזיר און ביי דער וואס ברענגט די קרבן פסח, ביי ביידע איז געזאגט געווארן אז טאמער דער בעל הקרבן פסח אדער דער נזיר איז טמא געווען מיט אזא סארט טומאת תהום און ער האט נישט געוואוסט און ער האט געברענגט זיין קרבן פסח צו זיין קרבן נזיר און שפעטער איז נתברר געווארן אז דער מענטש איז טמא געווען מיט די טומאת תהום, זאגט מען אז די קרבנות זענען גוטע קרבנות, טייטש דער נזיר דארף נישט איבערציילן זיין נזירות, און די קרבן פסח איז א גוטע קרבן פסח, מען דארף נישט ברענגען קיין פסח שני, אזוי האמיר נעכטן געזען אין די משנה, האמיר געזען די גמרא האט געברענגט אן איבעיא, בעי רמי בר חמא, וואס איז די דין צו ביי א כהן זאגט מען אויך די קולא פון טומאת תהום, צו די קולא פון טומאת תהום איז נאר געזאגט געווארן ביים בעל הקרבן, האט רבא געוואלט א ראיה ברענגען פון א ברייתא, וואס שטייט אין די ברייתא, לא אמרו טומאת תהום אלא למת בלבד, אז די קולא פון טומאת טומאת תהום איז נאר ביי א מת, האט די גמרא געוואלט מדייק זיין, וואס טייטש נאר ביי טומאת מת און ביי וואס נישט, לכאורה, ביי טומאת שרץ, וואס טייטש אז טאמער איינער איז טמא געווארן מיט א שרץ אויף אזא אופן טומאת תהום, וואס טייטש קיינער אין די וועלט האט נישט געוואוסט אז די טומאת שרץ איז דא דארט, און שפעטער איז נתברר געווארן אז דער מענטש איז טמא געווען דארט איז נישט דא די קולא, יעצט, טומאת שרץ איז נישט נוגע נישט צום בעל הקרבן פונעם קרבן פסח, און אויך נישט צום נזיר, פארוואס ווייל א נזיר וואס איז טמא בטומאת שרץ האט נישט קיין פראבלעם צו ברענגען זיין קרבן נזירות ס'איז נישט סותר זיין ימי נזירות, און במילא וואס עפעס זאל איך זאגן אז טומאת תהום זאל זיין הארבער פון א געהעריגע טומאת שרץ, אפילו א געהעריגע טומאת שרץ איז נישט קיין פראבלעם ביי א נזיר, און די זעלבע זאך ביי קרבן פסח, האט די גמרא געזאגט לויט די מאן דאמר אז איינער וואס איז טמא בטומאת שרץ ערב פסח מעג ברענגען זיין קרבן פסח, פארוואס ווייל ער קען זיך נאך טובל'ן היינט און טהור זיין ביינאכט, איז וואס עפעס זאל מען זאגן אז טומאת תהום זאל זיין ביי אים א פראבלעם, נאר וואס דען? אוודאי מוז מען זאגן האט רבא געוואלט זאגן אז דאס גייט ארויף אויפן כהן, אז טאמער דער כהן איז טמא מיט א טומאת שרץ אוודאי טאר ער נישט טון די עבודה, איז אויף דעם זאגט רבא אז די ברייתא קומט אונז זאגן אז טאמער דער כהן איז טמא געווען בטומאת תהום פון א שרץ איז דארט האט ער אויך נישט די קולא, וואס טייטש די גאנצע קולא פון טומאת תהום איז נאר געזאגט געווארן ביי טומאת מת, אז טאמער דער כהן איז טמא בטומאת מת בטומאת תהום זאגט מען אוודאי דער קרבן איז א גוטער קרבן, און ביי טומאת שרץ זאגט מען דאס נישט, האט רבי יוסף געזאגט ניין, די ראיה פון רבא איז נישט קיין ראיה, און דאס וואס די ברייתא זאגט אז טומאת תהום איז נאר דא ביי טומאת מת בלבד, קומט נישט צו ממעט זיין טומאת שרץ, מילא האב איך נישט קיין ראיה צו א כהן, נאר עס קומט צו ממעט זיין טומאת תהום דזיבה, אז טאמער א זב האלט אין די זיבעטע טאג פון זיין ימי טהרה ער האט געציילט שבעה נקיים און די זיבעטע טאג, איז דאך אזא סארט טאג וואס וואקלט זיך, טאמער ער העט היינט זעהן א זיבה, העט נסתר ווערן די גאנצע ימי טהרה ער דארף נאכאמאל איבערציילן, טאמער ער העט היינט נישט זעהן קיין זיבה איז ביינאכט איז ער טהור, איז אזא סארט זב וואס שטייט יעצט ערב פסח און מ'איז מקריב זיין קרבן פסח און שפעטער זעהט ער נאך א זיבה, מילא פשט אז ס'ווערט נתברר אז דער איד איז געווען טמא, וואלט איך געמיינט אז פון דעס וועגן איז די קרבן פסח א גוטער קרבן פסח, פארוואס ווייל דער גאנצער טומאת זיבה איז דא דאך א טומאת תהום, ווייל קיינער אין די וועלט האט דאך נישט געוואוסט בשעת מעשה בשעת מ'האט מקריב געווען די קרבן פסח אז דער איד איז טמא, ווייל מען איז שפעטער געוואויר געווארן, ס'איז הוברר הדבר למפרע, שפעטער האט מען געזען אז בעצם היינט איז ער געווען טמא, אבער קיינער האט עס נישט געוואוסט, וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז דער קרבן פסח איז א גוטער קרבן פסח, דאס מיינט די ברייתא צו זאגן אז עס איז נישט דא קיין טומאת תהום בזיבה, נאר טומאת תהום במת. און אויף דעם פרעגט יעצט די גמרא, וטומאת תהום דזיבה לא מרצה, איז דען אזוי אז מען זאגט נישט טומאת תהום בזיבה וואס טייטש אז איינער וואס דארף ברענגען א קרבן פסח און ער איז טמא טומאת תהום דזיבה וועט מען זאגן אז דער קרבן פסח איז נישט קיין גוטער קרבן פסח, פרעגט די גמרא והתניא האט מען געלערנט אין א ברייתא. ר' יוסי אומר, זאגט די ברייתא ר' יוסי האט געזאגט, שומרת יום כנגד יום, וואס מיינט עס א שומרת יום כנגד יום? שומרת יום כנגד יום איז טייטש, די דיני זב וואס מ'האמיר שוין געזען ביי א מאן איז אנדערש פון די דיני זבה וואס מ'זאגט ביי א פרוי, ס'טייטש ביי א מאן ווייסט מען וואס הייסט א זב, איינער וואס זעט איין ראיה, איין זיבה ווערט נאכנישט קיין זב, ביים צווייטן ווערט ער א זב און ער דארף יעצט ציילן שבעה נקיים, און ביים דריטן דארף ער שוין ברענגען א קרבן. ביי א פרוי איז אנדערש אינגאנצן, ביי א פרוי וויאזוי ווערט א פרוי א זבה, איז די דין בעצם אזוי אז א פרוי מדין תורה מען רעדט נישט וויאזוי מען פירט זיך און מען רעדט נישט מדרבנן, נאר מדין תורה איז די דין אז א פרוי הייבט אן ציילן זיבן טאג און משך די זיבן טאג טאמער זי זעהט בלוט די גאנצע זיבן טאג און ס'ענדיגט זיך די זיבן טאג טובל'ט זי זיך און זי ווערט גראד ריין זי דארף נישט ציילן קיין שבעה נקיים, דאס הייסט א נדה. יעצט נאך די זיבן טאג קומט עלף טאג, וואס די עלף טאג בדרך כלל דארף א פרוי נישט זען קיין בלוט. טאמער א פרוי זעט בלוט משך די עלף טאג, הייבט זי אן ווערן א זבה, פשט אזוי, די ערשטע מאל וואס זי זעט בלוט, הייסט זי א זבה קטנה, וואס טייטש טאמער זי זעט זונטאג בלוט, די ערשטע טאג, איז זי א זבה קטנה, און ווי אזוי ווערט זי טהור? מארגן מאנטאג דארף זיין א ריינע טאג וואס זי זעט נישט קיין בלוט, ביינאכט קען זי זיך טובל'ען און זי איז טהור. טאמער זי זעט אויכעט מאנטאג בלוט, די צווייטע טאג זאגט מען אויכעט, זי איז נאך אלץ א זבה קטנה, זי דארף אויפפאסן אז דינסטאג זאל זי נישט זען קיין בלוט, און נאכדעם טובל'ט זי זיך און זי איז ריין. טאמער אבער זי זעט דריי טאג ברציפות בלוט, דעמאלטס ווערט זי א זבה גדולה, און דעמאלטס איז געזאגט געווארן די דינים פון שבעה נקיים. היינט למעשה פירט מען זיך אז מען ציילט שבעה נקיים ביי יעדע ראיה, אבער אזוי איז בעצם מדין תורה איז אזוי די דין. יעצט אויף דעם זאגט רבי יוסי, די שומרת יום כנגד יום, וואס טייטש א פרוי וואס משך די עלף טאג האט געזען איין טאג אדער צוויי טאג בלוט, וואס די דין איז, זי דארף סך הכל איין טאג זיין ריין און נאך די טאג קען זיך טובל'ן און זי איז אינגאנצן ריין, איז די פרוי די שומרת יום כנגד יום, ששחטו וזרקו עליה בשני שלה, וואס טאקע די טאג וואס זי דארף האלטן ריין, וואס טאמער ס'וועט זיין א ריינע טאג איז ביינאכט איז זי טהור, יענע טאג איז געווען ערב פסח. אין יענע טאג האט מען געשאכטן פאר איר די קרבן פסח, נאר וואס דען ואחר כך ראתה, און שפעטער האט זי געזען בלוט אין יענעם טאג, וואס טייטש ס'איז נתברר געווארן אז דער טאג איז אינגאנצן נישט געווען ריין, ס'האט געדארפט זיין ריין, ס'האט געזאלט זיין ריין, ס'איז נישט געווען ריין, זי האט געזען בלוט יענע טאג, איז די דין איז, זאגט ר' יוסי, אינה אוכלת פון די קרבן פסח טאר זי נישט עסן, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי זי איז טמא, און ביינאכט עט זי זיין טמא, וואס טייטש די נעקסטע טאג עט זי דארפן האלטן נאך א ריינע טאג, אבער ופטורה מלעשות פסח שני, א פסח שני דארף זי נישט ברענגען, ווייל זי האט יוצא געווען אפילו זי טאר נישט עסן, זי האט יוצא געווען מיטן קרבן פסח, און במילא זאגט די גמרא מאי טעמא, וואס עפעס טאקע זאגט רבי יוסי, זי האט יוצא געווען דעם קרבן פסח, לאו משום דמרצה ציץ, לכאורה, זי איז דאך געווען טמא ווען מען האט גע'שחט'ן די קרבן פסח פאר איר, אין הכי נמי, זי האט נאכנישט געזען קיין בלוט דעמאלטס, אבער שפעטער נאכמיטאג, ווען זי האט געזען די בלוט איז נתברר געווארן אז היינט איז נישט געווען קיין ריינע טאג און זי עט דארפן האלטן נאך א ריינע טאג ווייל זי האט געזען צוויי ראיות דארף זי נאך איין טאג האלטן ריין און במילא ס'איז נתברר געווארן אז זי איז טמא קומט אויס אז מען האט גע'שחט'ן די קרבן פסח אויף א טמא'נע פרוי איז וואס עפעס די קרבן פסח א גוטע קרבן פסח העט מען אוודאי דארפן זאגן אז היות וואס דאס איז א טומאת תהום דזיבה ווייל קיינער האט דאך נישט געוואוסט בשעת מעשה בשעת'ן שעכטן די קרבן פסח אז באלד גייט נתברר ווערן אז זי איז טמא פארדעם זאגט מען די ציץ איז מרצה אויך אויף א טומאת תהום די זיווג. מילא פרעגט די גמרא, וואס זאגסטו עפעס אז ביי טומאת זיבה איז נישט דא קיין טומאת תהום? דא זעהן מיר קלאר מען זאגט יא טומאת תהום דזיבה. אמרי, זאגט די גמרא האבן די בני ישיבה געענטפערט לא, משום דקסבר רבי יוסי מכאן ולהבא היא מטמאה, זאגט די גמרא רבי יוסי אוודאי האלט אז מען זאגט נישט טומאת תהום בזיבה, איי טאמער מען זאגט נישט טומאת תהום בזיבה וואס עפעס טאקע זאגט מען אז די פרוי האט יוצא געווען מיטן קרבן פסח? זאגט די גמרא, ווייל רבי יוסי האלט אז די טומאה וואס זי זעהט היינט נאכמיטאג, ס'טייטש לאמיר זאגן די פרוי האט געזעהן זונטאג, זונטאג האט זי געזען דאס ערשטע מאל בלוט, און במילא מאנטאג דארף זיין ריין. מאנטאג איז ערב פסח, מען שעכט פאר איר די קרבן פסח, מאנטאג נאכן שעכטן די קרבן פסח האט זי געזען בלוט. זאגט די גמרא רבי יוסי האלט, לאמיר זאגן מען האט געשאכטן די קרבן פסח צוועלף אזייגער, פיר אזייגער נאכמיטאג האט זי געזען בלוט, האלט רבי יוסי אז ברגע וואס ס'איז געווארן מאנטאג, אפילו א מינוט אריין אין מאנטאג, איז מקצת היום ככולו, אפילו אפאר מינוט פון א טאג איז כאילו די גאנצע טאג, און במילא א מינוט אריין אין מאנטאג אריין איז שוין בעצם די פרוי ריין. און במילא אז די פרוי איז יעצט ריין קען מען שעכטן די קרבן פסח אויף איר, יעצט באלד פיר אזייגער נאכמיטאג זעהט זי בלוט, איז נישט פשט יעצט אז זי ווערט טמא למפרע, נאר פשט איז א נייע ראי', און במילא א נייע ראי' דארף זי ציילן יעצט נאך א טאג די קרבן פסח עט זי נישט קענען עסן, אבער אוודאי איז נישט פשט אז ס'איז איגלאי מילתא למפרע אז זי איז געווען טמא און במילא דארף מען האבן א ריצוי הציץ, יעצט די גמרא וועט באלד פרעגן וויאזוי קען רבי יוסי אזוי האלטן טאמער מ'זאגט אזוי אז יעדע ראי' איז אפגעטיילט וואס טייטש אז בעצם איז זי ריין, זי איז נאכאמאל טמא געווארן, אויב אזוי איז נישט דא אזא זאך א פרוי זאל ווערן א זבה גדולה, ווייל זונטאג האט זי געזעהן בלוט, מאנטאג א מינוט אריין אין מאנטאג איז זי שוין ריין, יעצט זעהט זי נאכאמאל בלוט, שוין, א נייע זאך אינגאנצן, דינסטאג זעהט זי נאכאמאל בלוט, ווייטער א נייע זאך אינגאנצן, ס'איז קיינמאל נישט קיין המשך איינס צום צווייטן, איז די גמרא וועט זיך באלד שטעלן אויף דעם, אבער על כל פנים זאגט יעצט די גמרא אז ס'איז נישט קיין ראיה פון ר' יוסי אז ס'איז דא ריצוי הציץ

צוועלף אזייגער נאכמיטאג ערב פסח האט מען געשחט'ן פאר אים א קרבן פסח און מען האט געשפריצט די בלוט, ואחר כך ראה, וואס איז געשען, אבער פיר אזייגער נאכמיטאג האט ער געזען בלוט, און די זעלבע זאך וכן שומרת יום כנגד יום, ששחטו וזרקו עליה בשני שלה, ואחר כך ראתה, די זעלבע זאך א שומרת יום כנגד יום וואס מען האט געזען אז בעצם היינט דארף זיין א ריינע טאג ביי איר, און צוועלף אזייגער האט מען געשחט'ן פאר איר די קרבן פסח, פיר אזייגער האט זי געזען בלוט, איז די דין איז, זאגט ר' יוסי, הרי אלו מטמאין משכב ומושב למפרע, איז קודם כל די טומאת משכב ומושב, וואס דאס איז א הארבע טומאה וואס איז נאר געזאגט געווארן ביי זב און א זבה, אז טאמער זיי זיצן אויף עפעס אפילו אז זיי רירן נישט צו, ס'טייטש לאמיר זאגן ס'דא צען קישענעס און מ'זיצט פון אויבן זאגט מען אז אלע נײַן קישענעס אונטער דעם, ס'טייטש נישט נאר די קישן וואס מ'רירט צו, נאר אלע קישענעס אונטער דעם, זענען טמא מיט גאר א הארבע טומאה, וואס דאס איז נאר דא ביי זב און א זבה, זאגט קודם כל רבי יוסי, אז די טומאה איז למפרע, וואס טייטשט, ווען מען זעט יעצט בלוט פירע נאכמיטאג, זאגט מען אז נישט פשט אז פון יעצט הייבט זיך אן די טומאה פון פירע, נאר ס'גייט למפרע, במילא אלע זאכן וואס זענען געזעצן אויף ביז יעצט ווערן אויך טמא, יעצט דאס איז קודם כל זעהן מיר דא אז ער האלט אז ס'גייט יא למפרע, פון דעסטוועגן ופטורים מלעשות פסח שני, זאגט מען נאכאלץ אז זיי האבן יוצא געווען זייער פסח שני, און במילא איז די קשיא פון די גמרא, מען זעהט דא קלאר אין די ברייתא, קודם כל זעהן מיר אז רבי יוסי האלט אז די טומאה וואס די פרוי צו דער זב די זבה זעהט יעצט פיר אזייגער בלוט איז די טומאה גייט יא למפרע, ס'איז נישט מכאן ולהבא, פון דעסט וועגן אפילו יעצט פיר אזייגער איז מען מגלה און מען זעהט אז בעצם למפרע צוועלף אזייגער בשעת שעכטן די קרבן פסח זענען זיי געווען טמא, פון דעסט וועגן די קרבן פסח א גוטער קרבן פסח, וואס עפעס איז די קרבן פסח א גוטער קרבן פסח? האסט דאך געזאגט זענען טמא געווען, נאר אוודאי זאגט די גמרא העט מען מוזן זאגן אז מען זאגט דא טומאת תהום דזיבה, אז היות וואס די טומאה איז געווען א טומאת תהום קיינער האט נישט געוואוסט, פארדעם איז די קרבן פסח א גוטע קרבן פסח, איז שוין ווייטער שווער וויאזוי זאגסטו מיר אז ס'איז נישט דא טומאת תהום דזיבה, ווייטער האמער דא א ראיה אז מען זאגט יא טומאת תהום דזיבה, זאגט די גמרא אמרי האבן די בני ישיבה געענטפערט מאי למפרע מדרבנן, זאגן זיי ניין, וואס טייטש אוודאי איז די דין אז די טומאה וואס די פרוי צו די מאן ווערן טמא דא פירע נאכמיטאג הייבט זיך אן מכאן ולהבא, און צוועלף אזייגער בשעת'ן שעכטן די קרבן פסח, זענען זיי געווען ריין, און זענען ווייטער ריין, מען זאגט נישט למפרע זענען דעמאלטס געווען טמא אוודאי זענען זיי געווען ריין, פארדעם האט מען געמעגט שעכטן די קרבן פסח פאר זיי פארדעם די קרבן פסח א גוטע קרבן פסח, נישט ווייל מען זאגט טומאת תהום דזיבה, און נישט ווייל ס'איז דא א ריצוי הציץ, איי אויב אזוי פארוואס זאגט ר' יוסי אז משכב ומושב איז מטמא למפרע, דאס איז א דרבנן'דיגע דין, און ממילא א דרבנן'דיגע דין האט נישט קיין שייכות, מען קען נישט אלס א דרבנן'דיגע דין זיך מחייב זיין צו ברענגען נאך א קרבן פסח, און פארדעם האט נישט קיין שייכות דער דין מיט די אנדערע דינים, אוודאי האלט רבי יוסי אז די גאנצע טומאה איז מכאן ולהבא, זאגט די גמרא, ואף רבי אושעיא סבר מטמא למפרע מדרבנן, רבי אושעיא האלט אויך אז רבי יוסי, דאס רבי יוסי זאגט דא אז ס'איז מטמא למפרע איז נאר א דין דרבנן, ווי זעהן מיר רבי אושעיא האט אויך אזוי געהאלטן, דתניא, ווייל מ'האמיר געלערנט, ס'איז נישט קיין ברייתא, ווייל מ'רעדט דא פון אמוראים, האבן מיר אמאל געלערנט ר' אושעיא אומר, ר' אושעיא זאגט, אבל, רש"י זאגט ער ווייסט נישט עס קומט דא אריין די אבל ער ווייסט נישט אויף וואס דאס גייט ארויף, אבער על כל פנים ר' אושעיא זאגט, זב שראה בשביעי שלו סותר את שלפניו, אז א זב וואס זעהט בלוט זיין זיבעטע טאג, איז ער סותר די שבעה נקיים, ס'טייטש ער דארף איבערציילן זיין שבעה נקיים, ואמר ר' יוחנן, האט ר' יוחנן געזאגט צו ר' אושעיא, לא יסתור אלא יומו, ניין ס'איז נישט סותר די גאנצע שבעה נקיים, ער דארף נישט איבערציילן, יענע טאג וואס ער האט געזען בלוט וועט ער דארפן איבערציילן לאמיר זאגן ער האט געציילט זעקס טעג ריין, יעצט די זיבעטע טאג האט ער געזען בלוט, איז די טאג קען מען פארשטייט זיך נישט ציילן מארגן וועט ער ציילן נאך א טאג, און אזוי וועט ער ענדיגן די חשבון פון זיבן, פרעגט די גמרא אויף רבי יוחנן ממה נפשך, אי קסבר למפרע הוא מטמא אפילו כולהו נסתור, טאמער יעצט אז ער זעט בלוט איז עס מטמא למפרע, איז זאל עס סותר זיין אלע זיבן טעג, פארוואס ווייל יעצט איז נתגלה געווארן אז ער איז געווען א זב די אלע טעג ער האט דאך קיינמאל נישט געציילט קיין זיבן טעג, אי קסבר מכאן ולהבא הוא מטמא, יומו נמי לא נסתור, ווייטער טאמער רבי יוחנן האלט אז די טומאה וואס מ'זעט די זיבעטע טאג איז מכאן ולהבא, פארוואס ווייל ער האלט מקצת היום ככולו, און ממילא ברגע וואס ס'האט זיך אנגעהויבן די זיבעטע טאג זאג איך שוין כאילו ער האט שוין געענדיגט ציילן זיבן טעג, און ממילא יעצט איז א נייע זאך, טאמער יעצט איז א נייע זאך, פארוואס זאגסטו ער דארף ציילן נאך איין טאג, ס'איז א נייע זאך אינגאנצן, א מענטש וואס זעט די ערשטע מאל א זיבה דארף נישט יעצט ציילן נאך א טאג, ביינאכט איז ער טהור, און ווי שטימט עס? אלא אימא, ממילא זאגט טאקע די גמרא וואס מיינט ר' יוחנן צו זאגן לא יסתור ולא יומו, וואס טייטש ס'איז טאקע גארנישט סותר נישט די זיבן טעג און נישט דער טאג אליין, נאר וואס דען ביינאכט איז ער אינגאנצן טהור ער טובלט זיך און ער איז טהור, על כל פנים זאגט די גמרא ואמר ליה האט ר' אושעיא געזאגט צו ר' יוחנן ר' יוסי קאי כוותך, וואס טייטש ר' יוסי האלט אויך פונקט ווי דיר אז טאמער א זב זעט אין זיין זיבעטע טאג א זיבה זאגט מען מקצת היום ככולו ס'איז א נייע זאך אינגאנצן ס'איז נישט סותר די אלע טעג ביז יעצט פארוואס

אלא לאו שמע מינה ממילא זאגט טאקע די גמרא א ראיה אז דאס וואס ער האט געזאגט ס'איז מטמא למפרע רעדט זיך נאר מדרבנן, מטמא למפרע מדרבנן שמע מינה איז טאקע א גוטע ראיה, זאגט יעצט אבער די גמרא, ולר' יוסי השתא דאמר מכאן ולהבא הוא מטמא, נאכדעם וואס ר' יוסי זאגט אז די טומאה וואס א זב זעט אין זיין זיבעטע טאג איז נאר מכאן ולהבא, אויב אזוי למת בלבד למעוטי מאי, ס'טייטש אונז האבן דאך אויסגעשמועסט היינט פאר מ'האט אנגעהויבן דעם סוגיא, מיט דאס וואס מ'האט נעכטן געענדיגט, אז רבא האט געברענגט א ברייתא וואס די ברייתא זאגט אז טומאת תהום איז נאר לטומאת מת און נישט ביי אנדערע טומאות, האבן מיר זיך נעכטן געמוטשעט וואס איז דאס ממעט, האט די גמרא געוואלט זאגן אז ס'איז ממעט טומאת שרץ, און ממילא טאמער ס'איז ממעט טומאת שרץ האט די גמרא געוואלט א ראיה ברענגען אז ביי א כהן איז אויך דא בעצם דער דין פון טומאת תהום, ס'איז דא די קולא, נאר טומאת שרץ איז נישטא ביי א כהן, פארוואס? ווייל ביי די בעלי הקרבן פסח שני, און די זעלבע זאך ביים נזיר, ביי זיי איז סתם אזוי נישט שייך טומאת שרץ, און ממילא מוז מען זאגן ס'גייט ארויף אויף א כהן, אזוי האט די גמרא געוואלט זאגן, האט די גמרא געזאגט ניין, ס'קומט צו ממעט זיין טומאת תהום דזיבה. אויף דעם אבער פרעגט די גמרא נאך ר' יוסי זאגט אז א זב וואס זעט די זיבעטע טאג איז נאר מטמא מכאן ולהבא, קומט אויס לויט ר' יוסי איז סתם אזוי נישט שייך טומאת תהום דזיבה, ווייל טומאת תהום דזיבה איז נאר שייך טאמער מען זאגט ס'איז מטמא למפרע, און במילא טאמער צוועלף אזייגער שעכט מען א קרבן פסח, פיר אזייגער זעט מען א זיבה, דא קען מען האבן א ספק צו אפשר זאגט מען אז היות וואס צוועלף אזייגער איז נתברר געווארן אז דער מענטש איז געווען טמא, אבער פון דעסטוועגן ס'איז נאר געווען א טומאת תהום, איז די שאלה צו מען זאגט טומאת תהום צו נישט, אבער טאמער מען זאגט אז צוועלף אזייגער איז ער זיכער געווען טהור, נאר וואס דען פיר אזייגער הייבט זיך אן א נייע טומאה מכאן ולהבא, אויב אזוי איז סתם אזוי נישט שייך טומאת תהום דזיבה,

איז לכאורה א ראיה אז די קולא פון טומאת תהום איז אויך געזאגט געווארן ביי א כהן אזוי ווי מ'האט נעכטן געוואלט מדייק זיין פון די ברייתא זאגט די גמרא ניין אמרי האבן די בני הישיבה געזאגט לעולם בבעלים ובפסח ס'טייטש אוודאי רעדט מען פון באלעבאס נישט פון כהן איי ביים באלעבאס איז דאך נישט שייך טומאת שרץ פארוואס ווייל א באלעבאס איינער וואס ברענגט א קרבן פסח וואס איז טמא מיט א געהעריגע טומאת שרץ נישט קיין טומאת תהום נאר האט ממש צוגערירט א שרץ ערב פסח מעג מען דאך פאר אים מקריב זיין די קרבן פסח און וואס וועט די ברייתא זאגן אז טאמער איז טמא געווארן מיט טומאת תהום דשרץ מעג מען אויכעט, פארשטייט זיך אז מען מעג, זאגט אבער די גמרא די בני הישיבה האבן געזאגט ניין, וקסבר ר' יוסי האלט אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ, מען שעכט נישט א קרבן פסח פאר איינער וואס איז טמא א טמא שרץ, וואס טייטש ער קריגט זיך מיט די מאן דאמר ר' יוסי האלט ווי די מאן דאמר וואס האלט אז טאמער א איינער איז טמא מיט טומאת שרץ ערב פסח טאר מען נישט שעכטן פאר אים די קרבן פסח, און במילא וואלט געווען א הוה אמינא אז דאס אז מען טאר נישט שעכטן די קרבן פסח פאר איינער וואס איז טמא טומאת שרץ, דאס איז נאר ווען ער איז טמא טומאת שרץ א געהעריגע טומאה, אבער טומאת תהום דשרץ, דארט וועט זיין א היתר, ווערט זיכער מותר, פאר דעם איז די ברייתא ממעט אז עס איז נישט אזוי אז מען זאגט נישט די היתר פון טומאת תהום נאר ביי טומאת מת און נישט ביי טומאת שרץ, אבער ווייטער עס איז נישט קיין ראיה אז ביי כהן זאגט מען אויך די קולא פון טומאת תהום, פרעגט יעצט אבער די גמרא, די גמרא גייט יעצט צוריק צו די עיקר יסוד פון רבי יוסי, אז א זב וואס זעט אין די זיבעטע טאג, אדער א שומרת יום כנגד יום וואס זעט אין דעם טאג וואס זי דארף האלטן טהור, אז ווען זי זעט בלוט צו ווען ער זעט בלוט, איז עס נאר מטעמא מכאן ולהבא, פרעגט די גמרא אלא לרבי יוסי, זבה גמורה היכי משכחת לה, וואס מ'האט עס פריערט אויסגערעדט, וואס טייטש ווי אזוי וועט זיין א זבה גדולה, זבה גדולה נארמאל מיינט, אז א פרוי זעט זונטאג בלוט, און מאנטאג בלוט, און דינסטאג בלוט, ווערט זי א זבה גדולה, אבער טאמער דו זאגסט מיר אז זי האט געזעהן זונטאג בלוט, ברגע וואס ס'האט זיך אנגעהויבן מאנטאג, האט זיך שוין געענדיגט, זי איז שוין ריין, יעצט מאנטאג זעהט זי א נייע מעשה אינגאנצן, זי זעהט היינט בלוט, ס'הייבט אן ווערן דינסטאג איז זי שוין ריין, ווייל מקצת היום ככולו, יעצט ווייטער זעהט זי א נייע ראי' אינגאנצן, מען זאגט נישט אז איין טאג שלעפט זיך נאכן צווייטן, פארוואס ווייל בעצם א פרוי וואס זעהט למשל בלוט זונטאג מאנטאג און מיטוואך, איז אוודאי ווערט זי נישט קיין זבה גדולה, מען דארף דריי טעג ברציפות, איז טאמער דו זאגסט מיר טאקע אז אז די טומאה איז מטמא למפרע איז פשוט, זי זעהט זונטאג בלוט, זי זעהט מאנטאג בלוט, ברגע וואס זי האט געזעהן מאנטאג, זע איך למפרע אז בעצם אלעס איז איין המשך, ס'איז דינסטאג זע איך למפרע אלס איין המשך, אבער טאמער יעדע זאך איז מכאן ולהבא, איז פשט ס'איז קיינמאל נישט נמשך דריי טעג ווייל ברגע וואס ס'הייבט זיך אן די נייע טאג זאגסטו מקצת היום ככולו, ס'איז כאילו שוין אינגאנצן טהור, און ווי איז שייך א זבה גדולה לויט רבי יוסי, ענטפערט די גמרא בשופעת אז פשט איז די פרוי זעהט בלוט ר ברציפות דריי טעג ברציפות אן קיין שום הפסק, ביי אזא ציור איז דאס א זבה גדולה לויט רבי יוסי, פארוואס ווייל ביי דעם איז אוודאי קען מען נישט זאגן מקצת היום ככולו ווייל ס'איז איין לאנגע רציפות, איבעית אימא, א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא כגון שראתה, כל שני בין השמשות, אז זי זעט צוויי בין השמשות'ן, ס'טייטש לאמיר זאגן מען רעדט דא פון פרייטאג שבת זונטאג דאס איז די דריי טעג וואס זי זעט בלוט, איז אזוי, פרייטאג צונאכטס זעט זי בלוט, הייבט אן זען די בלוט פרייטאג פארן זמן פאר ס'קומט אריין שבת, און די בלוט רינט רינט רינט רינט רינט, ס'ענדיגט רינען פרייטאג צונאכטס נאכן שקיעה, ס'טייטש אין שבת אריין דעמאלטס האט געענדיגט רינען בלוט, איז דא קען מען נישט יעצט זאגן מקצת היום ככולו, פארוואס ווייל ס'איז נישט דא קיין מקצת היום, ברגע וואס ס'האט זיך אנגעהויבן די טאג ס'האט זיך אנגעהויבן דעם שבת האט זי דאך געזען בלוט מילא קען מען נישט רעכענען שבת אלס א יום נקי אז כאילו זי האט געציילט א ריינע טאג יעצט ס'קומט יעצט שבת נאכמיטאג הייבט זי ווייטער אן זען בלוט און ס'רינט ס'רינט ס'רינט ביז מוצאי שבת אריין קען מען שוין נישט ציילן מוצאי שבת טייטש זונטאג קען מען אויך נישט ציילן אלס א יום נקי און ביי אזא ציור איז כאילו זי וואלט געזען דריי טעג, און ביי אזא ציור ווערט זי א זבה גדולה. זאגט אונז די גמרא ווייטער, בעי רב יוסף, האט רב יוסף געפרעגט אן איבעיא, כהן המרצה בתמיד, הותרה לו טומאת תהום או לא? וואס טייטש אזוי? ווי רש"י איז מסביר די בעיא דא פון רב יוסף, איז רש"י מסביר אזוי, בעצם, אונז האמיר שוין געזען אז טומאת תהום איז בדרך כלל נאר א שאלה נאכדעם, ס'טייטש לאחר המעשה איז נתברר געווארן אז א מענטש איז געווען טמא, און די טומאה איז געווען א טומאת תהום, איז דא א שאלה, צו ס'העלפט צו נישט, דאס טייטשט צו דער קרבן איז געווען א גוטער קרבן, אויף דעם איז די שאלה טומאת תהום. אבער מכאן ולהבא, וואס טייטשט טאמער איינער איז טמא בטומאת תהום, ער איז טמא געווארן, ער האט נישט געוואוסט, שפעטער איז ער געוואויר געווארן, אוודאי יעצט קען ער נישט גיין מקריב זיין א קרבן. פון דעסטוועגן וועט מען זען די גמרא עמוד ב' אז טומאת תהום איז אויך שייך נאכדעם וואס מ'האט גע'שחט'ן די קרבן, לגבי שפריצן די בלוט. וואס טייטשט, טאמער איינער איז טמא געווארן מיט טומאת תהום, און ער האט נישט געוואוסט, און ער האט גע'שחט'ן דעם קרבן פסח, צו מ'האט גע'שחט'ן דעם קרבן נזיר, און שפעטער איז ער געוואויר געווארן, ס'טייטש נאכן שעכטן איז ער געוואויר געווארן אז ער איז טמא מיט טומאת תהום, מעג מען אויכעט שפריצן די בלוט, ס'טייטש די היתר פון טומאת תהום איז אויך נאכן שחיטה, מעג מען שוין די זריקה לכתחילה מאכן נאכדעם וואס מ'איז געוואויר געווארן שעכטן לכתחילה, ס'טייטש גיין שעכטן נאכדעם וואס מ'איז טמא מיט טומאת תהום, טאמער מ'איז געוואויר געווארן פארן שחיטה טאר מען נישט, אבער שפריצן די בלוט מעג מען יא. יעצט. די גמרא פרעגט דא לגבי א כהן און מיר שוין זעהן על הצד אז די היתר פון טומאת תהום איז אויך געזאגט געווארן ביי א כהן, איז דא א שאלה טאמער מען האלט טומאה דחויה היא בציבור, נישט טומאה הותרה בציבור נאר דחויה וואס טייטש די גאנצע טומאה דחויה בציבור איז נאר א בדיעבד, איז פשט אז בעצם זוך איך וואס ווייניגער זאל זיין טמא, און מילא נארמאל בדרך כלל טאמער ס'וועט זיין א טמא'נע כהן און מ'זאגט. טומאה דחויה בציבור איז אוודאי דארף איך זוכן א טהור'ע כהן, פארוואס ווייל ס'איז נאר דחויה ס'איז נישט הותרה, טאמער מ'זאגט טומאה הותרה בציבור דעמאלטס גייט מיר נישט אן ס'איז דא טהור'ע כהנים ס'איז נישט דא טהור'ע יעדער ס'איז אלעס מותר, טאמער אבער דחויה דארף איך זוכן וואס ווייניגער זאכן צו טון בטומאה, און במילא דא וועט זיין די שאלה טאמער מ'האלט טומאה דחויה בציבור נאכדעם וואס דער כהן האט שוין גע'שחט'ן דעם קרבן פסח, טאמער מען זאגט אז דער היתר פון טומאת תהום איז אויך געזאגט געווארן ביי א כהן, איז אוודאי וועט דער כהן מעגן יעצט גיין לכתחילה שפריצן די בלוט אויך, אבער טאמער ס'איז נישט געזאגט געווארן ביי אים דער היתר, איז אוודאי וועט ער נישט טארן שפריצן די בלוט, פארוואס ווייל ס'איז נאר טומאה דחויה בציבור, און במילא ענדערש זוך א טהור'ע כהן, און רב יוסף'ס שאלה איז נאך מער, זאגט די גמרא בעי רב יוסף כהן המרצה בתמיד. ס'טייטש א כהן וואס ארבעט יעצט אויפן קרבן תמיד, ער טוט די עבודה ביים קרבן תמיד, אדער ביי סתם ביי א קרבן ציבור, הותרה לו טומאת התהום או לא, מעג ער יעצט שפריצן די בלוט פונעם קרבן תמיד אפילו ער ווייסט קלאר אז ער איז טמא בטומאת תהום צו נישט, און די גמרא איז מסביר די בעיה, אם תמצא לומר כהן המרצה בקרבנותיהן הותרה לו טומאת התהום, על הצד וואס מ'האט געזען נעכטן אין די בעיה פון רמי בר חמא, צו די היתר פון טומאת תהום איז אויך געזאגט געווארן ביי כהנים וואס זענען מקריב א קרבן פסח און א קרבן נזיר, צו נאר ביי די בעל הקרבן פסח און ביי די בעל הקרבן נזיר, איז על הצד אז מ'זאגט ס'איז אויך געזאגט געווארן פאר די כהנים, און די שאלה איז, צו כהן המרצה בתמיד מאי, וואס איז די דין ביי א הארטע קרבן תמיד, נישט ביי די פסח נישט ביי די נזיר, מי אמרינן כי גמירי טומאת התהום בפסח בתמיד לא גמירי, פון איין זייט קען מען זאגן אז די היתר פון טומאת תהום אזוי ווי מען ווייסט די הלכה למשה מסיני איז נאר ביי קרבן פסח, און נישט ביי קרבן תמיד, או דילמא, אדער אפשר ניין, יליף תמיד מפסח, מען לערנט ארויס קרבן תמיד פון קרבן פסח, און במילא די היתר אויך געזאגט געווארן ביי קרבן תמיד, און במילא ביי אזא ציור, אפילו מען זאגט טאקע טומאה דחויה בציבור נארמאל וואלט מען געדארפט זוכן א צווייטן כהן א טהור'ע כהן, דא דארף מען נישט ווייל ס'איז דא א היתר פון טומאת תהום. אמר רבה, זאגט רבה קל וחומר, יא, מען לערנט ארויס א קל וחומר, ומה במקום שלא הותרה לו טומאה ידועה. מה דאך ביי קרבן נזיר און ביי קרבן פסח וואס איז נישט קיין קרבן ציבור נאר עס איז א קרבן יחיד, און ממילא טאמער די כהן איז טמא געווארן מיט א געהעריגע טומאה, נישט מיט קיין טומאת תהום, איז אוודאי זוכט מען א צווייטע כהן, א טהור'ע כהן, פארוואס? ווייל ער טאר נישט יעצט ווייטער מקריב זיין דעם קרבן יחיד ווייל עס איז נישט דא דא נישט קיין טומאה הותרה בציבור, נישט קיין טומאה דחויה בציבור, מען רעדט דאך פון א קרבן יחיד, פון דעסטוועגן הותרה לו טומאת התהום, פון דעסוועגן זאגט מען דאך, מען רעדט דאך על הצד אז די היתר פון טומאת תהום איז אויך געזאגט געווארן פאר כהנים, און ממילא, א טומאה ידועה א געהעריגע טומאה איז נישט דא ביי דעם כהן, טומאת תהום איז יא דא ביי די כהן, איז כל שכן מקום שהותרה לו טומאה ידועה, כל שכן א קרבן תמיד, וואס ביי א קרבן תמיד ווען א כהן איז טמא מעג ער אוודאי מקריב זיין דעם קרבן תמיד טאמער ס'איז נישט דא קיין צווייטן כהן פארוואס ווייל טומאה דחויה בציבור, איז כל שכן אינו דין שהותרה לו טומאת התהום, איז אוודאי וועט זיין ביי אים דער היתר פון טומאת תהום, און ממילא האב איך א קל וחומר אז דער היתר פון טומאת תהום איז אויך געזאגט געווארן ביים קרבן תמיד, זאגט אבער די גמרא אמרי האבן די בני הישיבה געזאגט ומי דיינינן קל וחומר מהלכה, קען מען דען ארויסלערנען א קל וחומר ביי הלכה למשה מסיני? והתניא, מען האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, לגבי די דין וואס שטייט אין א משנה, די משנה זאגט אין נזיר דארט אז. א נזיר וואס ווערט טמא דארף איבערציילן זיין ימי נזירות, טייטש ער דארף נאכאמאל אנהייבן די נזירות פון פריש, יעצט די דין אז ער דארף נאכאמאל אנהייבן ציילן די נזירות איז נישט נאר טאמער ער איז טמא געווארן מיט א געהעריגע טומאת מת, נאר אפילו ער איז טמא געווארן מיט א טומאת עצם כשעורה, טייטש א ביינדל פון א מת וואס איז קליין ווי א שעורה, וואס א ביינדל וואס איז אזוי קליין ווי א שעורה האט נישט די געהעריגע הארבקייט פון א געהעריגע טומאת מת, ווייל ס'איז נישט מטמא א טומאת אוהל, ס'האט א געוויסע קולא, פון דעסט וועגן טאמער א נזיר רירט עס צו איז עס סותר זיין ימי נזירות ער דארף אנהייבן ציילן פון פרישנס, יעצט די משנה זאגט דארט אין נזיר אז ס'איז דא א יוצא מן הכלל, ס'הייסט ס'איז יא דא א געוויסע סארט טומאה וואס טאמער די נזיר עט טמא ווערן מיט אזא סארט טומאה עט ער נישט דארפן ציילן פון פריש, נאר וואס דען עט טהור ווערן און ער קען ווייטער ממשיך זיין ציילן ווי ער האלט, דאס איז א רביעית דם, טאמער ער רירט צו א רביעית דם, אפילו א רביעית דם איז מטמא א טומאת מת, פון דעסט וועגן ס'איז נישט סותר זיין ימי נזירות, איז אויף דעם זאגט דארט די משנה אז רבי עקיבא האט געזאגט צו רבי אליעזר אז לכאורה קען מאכן א קל וחומר, מה דאך א עצם כשעורה וואס איז נישט מטמא באוהל, פון דעסט וועגן זאגסטו מיר אז טאמער א נזיר רירט עס צו דארף ער פון פריש ציילן זיין נזירות, כל שכן רביעית דם וואס איז יא מטמא באוהל, אוודאי זאל עס סותר זיין זיין ימי נזירות, איז אויף דעם ענטפערט רבי אליעזר אמר לו רבי אליעזר עקיבא עצם כשעורה הלכה, רביעית דם קל וחומר, ואין דנין קל וחומר מהלכה, וואס טייטש דער דין אז א עצם כשעורה איז מטמא א נזיר און ס'איז סותר זיין ימי נזירות הלכה למשה מסיני, און וואס ווילסטו מיר ארויסלערנען פון דעם א קל וחומר אויף א רביעית דם? מ'קען נישט ארויסלערנען א קל וחומר פון הלכה למשה מסיני, און ממילא וויאזוי ווילסטו מיר דא ארויסלערנען א קל וחומר פון הלכה למשה מסיני אז מ'זאגט אויך טומאת תהום ביי תמיד אזוי ווי מ'זאגט ביי א פסח און ביי נזיר? דער גאנצער דין פון טומאת תהום איז הלכה למשה מסיני, אלא אמר רבא, און ממילא זאגט טאקע רבא, יליף מועדו מועדו מפסח, ס'דא א גזירה שוה וואס שטייט ביי תמיד במועדו, און שטייט ביי קרבן פסח במועדו, און מיט די גזירה שוה לערנט מען עס ארויס, מען לערנט עס נישט ארויס מיט א קל וחומר, און ווי די מפרשים זענען מסביר, א גזירה שוה קען מען יא ארויסלערנען פון הלכה למשה מסיני, און ממילא בלייבט רבא ביי דעם אז אוודאי זאגט מען אויך די היתר פון טומאת תהום, ביי א תמיד אויך. זאגט יעצט די גמרא, וטומאת התהום גופא היכא כתיבא, וואו שטייט טאקע די היתר פון טומאת תהום? איז בעצם שווער, אונז ווייס מיר דאך ס'הלכה למשה מסיני, מ'האט דאך יעצט פעסטגעשטעלט ס'הלכה למשה מסיני. נאר רש"י רעדט אויס אז די גמרא גייט פאר דעם, ס'טייטש די גמרא רעדט פאר מ'האט געוויסט ס'הלכה למשה מסיני, די גאנצע נידון דא צווישן רבא און רב יוסף, נאכדעם וואס מ'ווייסט ס'הלכה למשה מסיני, זיי האבן טאקע געוויסט, אבער פאר מ'האט געוויסט האט די גמרא געוואלט וויסן וואס איז טאקע די מקור פון די דין פון טומאת תהום, אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט אמר קרא, מען לערנט עס ארויס פון א פסוק, שטייט אין פסוק, לגבי א נזיר וואס איז טמא געווארן ער דארף איבערציילן די נזירות, שטייט אין פסוק וכי ימות מת עליו, און במילא דרש'ט מען עליו במחוורת עליו, אז נאר טאמער דער נזיר איז טמא געווארן מיט א קלארע טומאה וואס איז קלאר פאר אים, נאר דעמאלטס איז עס סותר זיין ימי נזירות, אבער טאמער ער איז טמא געווארן מיט א טומאת תהום, איז עס נישט סותר די נזירות, אשכחן נזיר עושה פסח מנלן, און פון ווי ווייסט מען ביי א קרבן פסח אויך די דין פון טומאת התהום? אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן אמר קרא, מען נעמט ארויס פון פסוק, שטייט ביים קרבן פסח ביים פסח שני שטייט דארט אז איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם, ער דארף ברענגען א פסח שני, מילא שטייט דרך רחוקה לכם, דרש'נט מען פון לכם, במחוורת לכם, זאל זיין קלאר אז דער מענטש איז טמא געווען, אבער טאמער ס'איז נישט קלאר, פארוואס ס'איז א טומאת התהום, ווייל א טומאת התהום דארף נישט מקריב זיין א פסח שני, ס'טייטש איינער וואס איז טמא טומאת התהום איז אויך יוצא מיטן ערשטן קרבן פסח. ר' שמעון בן לקיש אמר, ר' שמעון בן לקיש דרשנ'ט עס אנדערש, ער דרשנ'ט עס פון דעם וואס שטייט כדרך, שטייט בדרך רחוקה, איז אזוי ווי א וועג, מה דרך בגלוי, אף טומאה נמי בגלוי, טומאה איז אויך בגלוי, אבער טומאת התהום, וואס איז נישט בגלוי, וואס טייטש קיינער ווייסט נישט פון דעם טומאה, איז טאמער א מענטש ווערט טמא מיט אזא סארט טומאה דארף נישט ברענגען דעם פסח שני ער איז יוצא מיטן פסח ראשון, פרעגט איבער די גמרא אויף אלע דריי דרשות, אויף אלע דריי פסוקים, מיתיבי כ'על דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא איזו היא טומאת התהום, וואס איז דאס טומאת התהום, כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולם, אזא סארט טומאה וואס קיינער אין די וועלט ווייסט נישט אז די טומאה עקזיסטירט, הכיר בה אחד בסוף העולם, אין זו טומאת התהום, טאמער ס'דא א מענטש אין די וועלט וואס ווייסט אז די טומאה איז דא דא, הייסט עס נישט קיין טומאת התהום, און ממילא איז א קשיא אויף אלע דריי לימודים. לר' אלעזר דאמר במחוורת עליו, עד דידע הוא, ס'טייטש ר' אלעזר דרש'ט ס'שטייט וכי ימות מת עליו שטייט ביי נזיר, און ממילא דרש'ט מען פון דעם אז עליו ער דארף קלאר וויסן פון די טומאה טאמער ער ווייסט נישט קלאר דאס הייסט טומאת התהום, איז משמע נאר די ער דארף קלאר וויסן, טאמער אבער א צווייטער ווייסט און ער ווייסט נישט, איז הייסט אויך טומאת התהום? ס'איז דאך נישט אזוי טומאת התהום איז פשט קיינער טאר נישט וויסן. און די זעלבע זאך א קשיא לויט ר' יוחנן, ר' יוחנן דאמר לכם, במחוורת לכם, עד דידעי בה תרין, ס'טייטש לכם איז א לשון רבים, קענסטו מיר זאגן אז ס'שטייט אין פסוק בדרך רחוקה לכם, און ווילסט פון דעם דרש'נען אז עטץ דארפסט וויסן ס'הייסט נאר אזא סארט טומאה וואס צוויי מענטשן ווייסן, נאר אזא זאך הייסט א טומאה, אבער א זאך וואס די צוויי מענטשן ווייסן נישט, הייסט נישט קיין טומאה איז דען אזוי טומאת התהום האמיר דאך געזען מיינט אז קיינער אין די וועלט ווייסט נישט, און די זעלבע זאך רבי שמעון בן לקיש דאמר כדרך עד דידעי כולי עלמא, ס'טייטש לויט ריש לקיש, וואס ריש לקיש דרשנ'ט פון כדרך אז די טומאה ידועה, די טומאה וואס איז נישט טומאת התהום דארף זיין כדרך אז אזוי ווי א וועג וואס יעדער ווייסט, פשט א וועג ווייסט טאקע יעדער, און ווילסט מיר זאגן אז טומאת התהום איז אויך פשט טאמער יעדער ווייסט נישט אז ס'דא איין מענטש וואס ווייסט נישט הייסט שוין א טומאת התהום? ס'איז דאך נישט אזוי, ס'טייטש קיינער טאר נישט וויסן, ס'טייטש אלע דריי דרשות זענען נישט ריכטיג, אלא נאר מאי זאגט די גמרא טומאת התהום הלכתא גמירי לה, וקרא אסמכתא בעלמא, אוודאי די טומאת התהום איז הלכה למשה מסיני, די פסוק איז סך הכל אן אסמכתא, זאגט די גמרא ווייטער, אמר מר בר רב אשי, האט מר בר רב אשי געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געזאגט געווארן די דין פון די משנה, אז די ציץ איז מרצה אויף טומאת התהום ביי פסח און נזירות, אלא שנודע לו לאחר זריקה, נאר טאמער מ'איז געוואויר געווארן נאכן שפריצן די בלוט דעמאלט זאגט מען אז די זריקה איז געווען א גוטע זריקה, דכי אזדריק דם שפיר אזדריק, אבל נודע לו לפני זריקה לא מרצה, טאמער פארן שפריצן די בלוט איז מען געוואויר געווארן אז דער בעל הבית איז טמא בטומאת התהום, דעמאלטס ווידער טאר מען נישט שפריצן די בלוט, טומאת התהום איז נאר נאך אלעמען. פרעגט די גמרא מיתיבי, האמיר א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, המוצא מת מושכב לרחבו של דרך, איינער וואס זעט א מת אויסגעשטרעקט אויפן וועג, ס'טייטש מען רעדט דא פון א וועג וואס די מת ליגט אין די גאנצע ברייט פון די וועג ס'איז נישט מעגליך אויף קיין שום אופן אויף די וועלט אריבערצוגיין אויף די וועג אן אדער טרעטן אויף די מת אדער רוקן די מת אדער מאהיל זיין אויפן מת יעדער וואס גייט אויף די וועג מוז טמא ווערן פון די מת איז די דין איז אזוי לתרומה טמא טאמער א מענטש איז טאקע אריבער אויף דעם וועג טאר ער נישט עסן קיין תרומה פארוואס ווייל ער איז זיכער טמא א טומאת מת אפילו טאקע ס'איז א טומאת תהום פארוואס ווייל קיינער האט נישט געוואוסט ס'ליגט דא א מת פונדעסטוועגן, מען זאגט נישט די היתר פון טומאת תהום ביי תרומה, במילא תרומה טאר מען נישט עסן, טאמער איז א ישראל טאר נישט צורירן קיין תרומה, טאמער איז א כהן טאר נישט עסן קיין תרומה, אבער לנזיר ועושה פסח טהור, פאר א נזיר און א עושה פסח, זיי זענען טהור, וואס טייטש, דער נזיר דארף נישט איבערציילן זיין נזירות, און דער בעל הקרבן פסח דארף נישט ברענגן קיין פסח שני ער איז יוצא מיט זיין קרבן פסח, יעצט אזוי, וואס שטייט דא, אז נזיר ועושה פסח איז טהור, וכל טמא וטהור להבא הוא, וואס טייטש וואס מיינט טהור טמא? טהור טמא איז טייטש אז להבא אז דער נזיר מעג יעצט ברענגען זיין קרבן נזירות און דער בעל הקרבן פסח מעג יעצט ברענגען זיין קרבן פסח, יעצט טאמער דו זאגסט מיר אז להבא נישט דא קיין היתר נאר טאמער מ'איז געוואויר געווארן נאכדעם איז למפרע זאגט מען אז די קרבן איז געווען א גוטע קרבן אויב אזוי פאסט נישט קיין לשון פון טמא מיט טהור פאסט מער א לשון פון כשר מיט פסול אלא נאר במילא זאגט טאקע די גמרא, אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט אי איתמר הכי איתמר אמר מר בר רב אשי, לא תימא נודע לו לאחר זריקה הוא דמרצה אבל נודע לו לפני זריקה לא מרצה, אלא אפילו נודע לו לפני זריקה מרצה, אז טאמער מ'איז געוואויר געווארן פארן שפריצן די בלוט, דעמאלטס איז אוודאי איז עס אויך מרצה, ס'טייטש די עיקר איז מ'האט גע'שחט'ן, טאמער מ'האט גע'שחט'ן דעם קרבן פסח אדער גע'שחט'ן דעם קרבן נזיר, און נאכדעם איז מען געוואויר געווארן אז דער נזיר איז טמא מטומאת תהום אדער דער בעל הקרבן פסח איז טמא מטומאת תהום, איז די דין איז טהור, וואס טייטש מען מעג יעצט לכתחילה גיין שפריצן די בלוט. זאגט די גמרא ווייטער, גופא מען האט געזען דא אין די ברייתא וואס מען האט יעצט געברענגט אז המוצא מת מושכב לרחבו של דרך לתרומה טמא לנזיר ועושה פסח טהור, זאגט יעצט די גמרא די גמרא ברענגט די המשך הברייתא, במה דברים אמורים, שאין לו מקום לעבור, אבל יש מקום לעבור אף לתרומה טהור, וואס טייטש דאס איז נאר טאמער עס איז טאקע נישט דא קיין שום וועג צו גיין אויף די וועג אן טמא ווערן, אבער טאמער דער מת איז גערוקט אביסל אויפן זייט און ס'מעגליך אריבערצוגיין אן טמא ווערן, איז אוודאי אפילו לתרומה זאגט מען אויך טהור, פארוואס? ווייל מען זאגט אז אוודאי דער מענטש וואס איז דא אריבער איז אוודאי נישט ארויף אויף דעם מת, ער איז אוודאי געגאנגען אין די פלאץ ווי די מת ליגט נישט דארט, ווייל די דין איז דאך אז ספק טומאה ברשות הרבים איז טהור, מילא דא רעדט מען פון א רשות הרבים, איז אוודאי דער מענטש טהור, ער מעג עסן תרומה, טאמער איז א כהן, טאמער איז א ישראל מעג ער צורירן תרומה. זאגט די ברייתא ווייטער, במה דברים אמורים, שמצאו שלם, אבל משובר ומפורק, טהור, שמא בין הפרקים עבר. ס'טייטש אפילו לאמיר זאגן אז ס'איז נישט דא קיין נארמאלע וועג צו גיין אויף די זייט פון די מת, די מת ליגט נישט אויף די זייט, ער ליגט טאקע לאורך דעם גאנצן וועג אויף די גאנצע ברייט, אבער איז צוטיילט אויף שטיקלעך, דעמאלט זאגט מען אויך אז ס'איז א ספק טומאה ווייל קען זיין דער איד איז געגאנגען צווישן די שטיקלעך פון די מת און ער האט נישט גערוקט די מת, ער האט נישט מאהיל געווען אויפן מת, און מילא ווייטער ספק טומאה ברשות הרבים איז טהור, מילא אפילו אויף תרומה איז מען אויך טהור. ווייטער. ובקבר, אפילו משובר ומפורק טמא, מפני שהקבר מצרפו. ס'טייטש דער דין טאמער דער מת איז צוטיילט אויף צוויי זאגט מען אז אוודאי די איד געגאנגען צווישן, דאס איז אויך נאר טאמער ער איז נישט אין א קבר, אבער טאמער ער איז ממש אין א קבר אין א קבר וואס טייטש מ'האט אים באגראבן דארט נארמאל א געהעריגע קבירה, איז דעמאלטס זאגט מען דער גאנצער קבר איז מטמא, אפילו מ'האט שפעטער אויפגעגראבן די קבר מ'האט געזעהן די מת איז געווען צוטיילט אויף צוויי קען זיין די איד איז געגאנגען צווישן, מ'זאגט נישט אזוי ווייל דער גאנצער קבר איז טמא, און ממילא אוודאי דער איד וואס איז ארויף אויף דעם איז טמא געווארן. זאגט יעצט די ברייתא, במה דברים אמורים, און דאס וואס מ'האט געזאגט, אז טאמער די מת איז צוטיילט אויף צוויי זאגט מען אוודאי איז געגאנגען אינצווישן און נישט ממש מאהיל געווען אויפן מת, דאס איז נאר במהלך ברגליו, דאס איז נאר טאקע טאמער גייט צופיס דעמאלטס קען מען תולה זיין אז קען זיין ער איז נישט טמא געווארן, אבל טעון או רכוב טמא, טאמער ער האט א פעקל א לייסט אויף זיך אדער ער רייט אויף א בהמה דעמאלטס אוודאי זאגט מען ער איז יא טמא פארוואס לפי שמהלך ברגליו אפשר שלא יגע ולא יאהיל, איינער וואס גייט צופיס קען זיין ער האט נישט צוגערירט די מת ער האט נישט גערוקט די מת ער האט נישט מאהיל געווען אויפן מת, פארוואס? ווייל ער קען גיין קרום, ער קען גיין צווישן די אלע חלקים, מילא מען תולה, אוודאי איז אזוי געווען. אבל טעון או רכוב, אי אפשר שלא יגע ולא יאהיל, אבער טאמער איינער טראגט א פעקל, אדער איינער גייט אויף א בהמה, איז נישט מעגליך צו גיין צווישן די שטיקלעך, צווישן די שטיקלעך פונעם מת, ווייל אוודאי די פעקל האט מאהיל געווען אויפן מת, אדער ביי א בהמה, די בהמה האט מאהיל געווען, די בהמה איז אוודאי ארויף אויף די חלקים, און ממילא דארט ביי אזא ציור איז אוודאי זי יא טמא. זאגט די ברייתא ווייטער, במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן די היתר פון טומאת תהום ביי נזיר און ביי פסח? דאס איז בטומאת תהום, אבל בטומאה ידועה, ביי א טומאה וואס איינער אויף די וועלט ווייסט, איז נישט קיין טומאת תהום טמא, איז אוודאי דער בעל הנזיר צו דער בעל הפסח אויך טמא, ואי זו טומאת תהום, וואס איז דאס טומאת תהום, כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולם, טאמער קיינער אין די וועלט ווייסט נישט אז דער מענטש איז דארט, דער מענטש ליגט דארט באגראבן, אבל הכיר בה אחד בסוף העולם, אין זו טומאת התהום, טאמער איינער ווייסט פון דעם, איז אוודאי איז דאס נישט קיין טומאת תהום, און די ברייתא איז מסביר וואס איז דאס טאקע טומאת תהום, מצאו טמון בתבן, בעפר ובצרורות, הרי זה טומאת התהום, טאמער מ'האט געטראפן איינער באגראבן אין עפר וואס טייטש אין שטויב, אדער אין שטרוי, אדער אין שטיינער, דעמאלטס זאגט מען אז דאס איז טומאת תהום ווייל ס'קען זיין דער מענטש איז געגאנגען אויפן וועג און א גאנצע בארג שטיינער איז ארויפגעפאלן אויף אים אזוי איז ער געשטארבן קיינער האט קיינמאל נישט געוואוסט דער מענטש ליגט דארט, אבער טאמער עס איז במים, א מענטש ליגט אונטער די וואסער וואס יעדער קען זען אז ס'ליגט א טויטע מענטש אונטער וואסער, אדער באפילה אין א טונקעלע פלאץ, וואס קען זיין איינער האט אים יא געזען, אדער בנקיקי הסלעים, צווישן שטיינער וואס אביסל טונקעלעך דארט, אבער עס קען זיין איינער האט אים באמערקט דארט משך די צייט, אין זו טומאת התהום, דאס הייסט נישט קיין טומאת התהום, פירט די ברייתא אויס, ולא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד, דאס איז די שטיקל וואס אונז האבן שוין נעכטן געזען, אז טומאת התהום איז נאר ביי טומאת מת די גאנצע היתר, און נישט ביי אנדערע מיני טומאות, טייטש מען זאגט נישט טומאת תהום ביי זיבה, און מען זאגט נישט טומאת תהום דשרץ, אזוי ווי מיר האבן שוין געזען.